זאגט די משנה ראה את הכוי, ער האט געזען א כוי, א כוי דאס איז אזא מין בריה וואס די חכמים האבן נישט מכריע געווען אין דעם צי דאס איז א בהמה אדער דאס איז א חיה, א דריטע ספק איז פארהאנען אז ס'איז נישט בהמה נישט חיה נאר ס'א בריה בפני עצמה איז געוועזן. זעקס מענטשן וואס האבן געזען א כוי, ואמר האט דער ערשטער געזאגט הריני נזיר שזה חיה, אויב דאס איז א חיה בין איך א נזיר, דער צווייטער האט געזאגט הריני נזיר שזה אינו חיה, איך נעם אויף זיך נזירות אויב דאס איז נישט קיין חיה, דער דריטער האט געזאגט הריני נזיר שזה בהמה, איך נעם אויף זיך נזירות אויב דאס איז א בהמה. און דער פערדער האט געזאגט, הריני נזיר שאין זה בהמה, איך בין א נזיר אז ס'איז נישט קיין בהמה. דער פיפטער האט געזאגט, הריני נזיר שזה חיה ובהמה. וואס דער פיפטער האט געזאגט דארף מען פארשטיין, אז ס'זאל זיין א ספק אז ס'איז אי חיה אי בהמה, איז דאך נישטא קיין שום הוה אמינא, די שאלה איז נאר אדער א חיה אדער א בהמה, אדער בריה בפני עצמו, מען פרעגט טאקע אויף דעם פשט וואס מיר לערנען יעצט, דער וואס ער זאגט שזה חיה וזה בהמה ער זאגט דאך נישט ריכטיג, דער זעקסטער האט געזאגט הריני נזיר שאין זה לא חיה ולא בהמה, ס'איז נישט קיין חיה און נישט קיין בהמה, דאס הייסט ס'א בריה בפני עצמו. א חוץ די זעקס מענטשן איז געווען נאך דריי מענטשן, איינער האט געזאגט הריני נזיר שאחד מכם נזיר, אז איינער פון אייך איז א נזיר בין איך א נזיר, און דער צווייטער האט געזאגט, דאס הייסט דער אכטער האט געזאגט הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר, איך בין א נזיר, אז איינער פון אייך איז זיכער נישט קיין נזיר, דעמאלט נעם איך אויף זיך נזירות. און דער דריטער, דאס הייסט דער ניינטער, האט געזאגט, הריני נזיר שכולכם נזירים, איז דער דין הרי כולם נזירים, זענען אלע נזירים. שטעלט זיך א שאלה, דער ראש פרעגט עס דא, תוספות פרעגט דאס לשון הראש דא ואם תאמר, איכפל תנא לסתום כבית שמאי, אז איך זאג הרי הם כולם נזירים איז דאך עס ווי די בית שמאי, ווייל לויט די בית הלל מי שאינו כדבריו לא הוה נזיר. סאו ווי קומט דאס רבי זאל סותם זיין א משנה ווי די בית שמאי נישט ווי די הלכה איז? ענטפערט דער ראש די משנה גייט ווי די בית הלל אויכעט, דאס וואס שטייט אין די משנה הרי כולם נזירים איז לויט די בית הלל אויכעט גוט, יעדער איז א ספק נזיר ווייל א כוי איז דאך א ספק חיה און א ספק בהמה און א ספק בריה בפני עצמו, איז מען מחמיר מען גיט חומרי שניהם. איז אין אמת'ן אפילו ווי דער רא"ש לערנט פשט דארף מען אויך פארשטיין דער וועלכער האט געזאגט הריני נזיר שזה חיה ובהמה, פארוואס זאל ער זיין אפילו א ספק נזיר, ער איז דאך זיכער נישט קיין חיה און בהמה, ווייל די שאלה איז דאך נאר אדער א בהמה אדער א חיה, אדער בריה בפני עצמו, אזוי פרעגט דער מאירי אויף דעם פשט. תוספות ברענגט אויך אראפ דעם פשט, און תוספות זאגט לויט דעם פשט אז דאס וואס איך זאג ספק נזיר מיינט מען נאר די זעקס ערשטע, אבער די דריי לעצטע זענען נזירים ודאי, ווייל דער וואס האט געזאגט שאחד מכם נזיר איז דאך א נזיר וודאי, ווייל דער אמת איז דאך אז אויף איינעם פון זיי איז דא נזירות, דער וואס האט מכוון געווען לאמת. דער צווייטער וואס ער זאגט שאין אחד מכם איז אויך א נזיר וודאי, ווייל אזוי ווייזט דאך אויס זיין דיבור, ס'דא צווישן אייך איינער וואס איז נישט קיין וודאי נזיר. און דער דריטער וואס ער זאגט כולכם נזירים איז אויך א נזיר ודאי, ווייל אויף אלע איז דאך דא א דין נזירות, ווייל אלע זענען דאך ספק נזירים. אנדערע לערנען זאגט תוספות אז די דריי לעצטע זענען אויך נישט קיין נזירים נאר מספק, ווייל ס'איז א ספק וואס זיי האבן געמיינט. דער וואס האט געזאגט שאחד מכם נזיר אפשר מיינט ער צו זאגן, אויב ס'איז דא איינער פון אייך וואס אויף אים איז דא נזירות. דאס איז אמת אז איינער פון זיי איז זיכער א נזיר, אפשר מיינט ער צו זאגן אנדערש, אויב איינער פון אייך ווייסט זיכער ער איז א נזיר, דעמאלט קומט דאך אויס, קיינער ווייסט נישט ער איז א נזיר, דעריבער בלייבט ער א ספק נזיר, ווייל ס'איז א ספק וואס ער מיינט צו זאגן, צי מיינט ער צו זאגן איינער פון אייך איז זיכער א נזיר, דעמאלט נעמט ער אויף זיך נזירות, אדער ער מיינט צו זאגן, איך נעם אויף זיך נזירות אויב איינער פון אייך ווייסט זיכער ער איז א נזיר. און די זעלבע זאך דער וואס האט געזאגט שאין אחד מכם נזיר. קען מען אויך טייטשן ביידע טייטשן, מען קען זאגן איך נעם אויף זיך נזירות אויב איינער אין פון אייך איז נישט קיין נזיר, דעריבער איז עס א קבלה פון נזירות, און מען קען טייטשן זיין לשון איך נעם אויף זיך נזירות אויב איינער פון אייך ווייסט זיכער ער איז נישט קיין נזיר, קיינער ווייסט דאך נישט. דעריבער איז ער נישט קיין נזיר. די זעלבע זאך דער דריטער וואס האט געזאגט שכולכם, קען מען אויך טייטשן צוויי טייטשן, אדער ער מיינט צו זאגן שכולכם נזירים ודאי, דעמאלט איז דאך לא אמר כלום, ווייל דער וואס איז נישט כדבריו איז דאך נישט קיין נזיר, און איך קען אויך טייטשן אז כולכם נזירים ספק נזירות. ס'דא א צווייטע פשט, דער מאירי לערנט דעם צווייטן פשט, דער רמבם אין פירוש המשניות, און אויך אין הלכות, דער רמבם דערמאנט אים, דער תוספות יום טוב דערמאנט דעם פשט, אז דאס וואס שטייט דא אין דער משנה, שזה חיה שזה בהמה, מיינט מען נישט אז זיי האבן גערעדט וועגן די מציאות פון דעם בעל חי, וואס דער בעל חי איז, דער בעל חי איז דאך א זאך וואס מען קען נישט מברר זיין, זיי זענען דאס אויך נישט מברר, נאר דער פשט איז אזוי, זיי רעדן וועגן דעם דין, וועלכן דין? דער בעל חי האט, און מיר לערנען נאכאמאל די משנה לויט דעם פשט, ראה את הכוי, איינער האט געזען דעם כוי, ואמר האט ער געזאגט, הריני נזיר, איך בין א נזיר שזה חיה, ער האט דעם דין ווי א חיה, מען שעכט אים דארף מען צודעקן די בלוט, דער איז זיכער א נזיר, ווייל מען דארף טאקע צודעקן די בלוט, הריני נזיר שזה אינו חיה, ס'איז נישט קיין חיה, ער האט נישט דעם דין ווי א חיה,

הריני נזיר שזה חיה בהמה, ער האט דינים וואס זיי גייען אן סיי ביי א חיה סיי ביי א בהמה, יא, מען דארף אים שעכטן אזוי ווי מען שעכט א חיה און א בהמה. הריני נזיר שאין זה לא חיה ולא בהמה, יא, ער האט אזעלכע דינים נישט ווי א חיה נישט ווי א בהמה, מען טאר אים נישט מרביע זיין נישט מיט א חיה נישט מיט א בהמה. הריני נזיר שאחד מכם נזיר, איז דאך זיכער איינער פון זיי איז א נזיר, ווייל לויט ווי מיר האבן געלערנט ביז יעצט איז דאך אלע זעקס פון די פריערדיגע נזירים. הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר, דא בלייבט שווער דער פשט. לויט ווי מיר האבן געלערנט פשט זענען דאך אלע ביז אהער די אלע זיבן נזירים וודאי. רב עקיבא אייגער אין פירוש המשניות פרעגט, אז לויט דעם פשט פארוואס דער וועלכער זאגט הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר, פארוואס זאל ער אויכעט זיין א נזיר? אדער אפשר וועלן מיר לערנען פשט אז דא וועל איך טייטשן זיינע ווערטער, הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר, נישט בלויז איינער איז א נזיר, נאר אלע זענען נזירים, ווייל אין זייערע ווערטער איז דאך נישטא קיין שום ספק, יעדער איינער האט אויף זיך גענומען נזירות, נאר רב עקיבא איגר ענטפערט נישט. איז א סימן ס'איז א הארבע קשיא. הריני נזיר שכולכם נזירים, הרי כולם נזירים, און לויט דעם פשט זענען אלע נזירים מכח ודאי. תוספות. גמרא, תנא חדא, אין איין ברייתא האט מען געלערנט תשעה נזירים, ביי די מעשה פון כוי זענען ניין מענטשן נזירים, ותניא אידך אין א צווייטע ברייתא האט מען געלערנט תשע נזיריות, אויף איין מענטש איז דא ניין נזירות, בשלמא תשעה נזירין, תשעה נזירין פארשטיי איך, כגון דהוי גברי טפי, ס'איז געווען אסאך מענטשן, דאיתפיס ואזיל ביה ווי מען לערנט פון די משנה, אלא תשע נזירות לחד גברא, היכי משכחת לה, ווי קאן זיין ניין נזירות'ן פאר איין מענטש?

אמר רב ששת האט רב ששת געזאגט, כגון דאמר האט געזאגט, הריני נזיר, איך בין א נזיר, ונזירות הכל עלי, איך נעם אויף זיך די נזירות וואס אלע האבן אויף זיך. איז בשלמא מיר זאלן לערנען פשט ווי דער מאירי לערנט, ווי דער רמב"ם אין פירוש המשניות לערנט, איז גוט, פארוואס אויף אים איז חל ניין נזירות'ן? אבער אויב מיר וועלן לערנען פשט ווי דער רא"ש לערנט ווי תוספות לערנט, איז דאך לכאורה איז דאך נישט אלע נזירים מכח ודאי, פארוואס זאל אויף איהם חל זיין ניין נזירות'ן? נאר מען דארף אפשר טייטשן נזירות הכל עלי די טייטש וויאזוי יעדער דארף זיך פירן וועל איך זיך פירן. הדרן עלך בית שמאי, הדרן עלך בית שמאי.

זאגט די משנה, שלשה מינים אסורים בנזיר, דרייערליי איסורים איז פארהאנען ביי א נזיר, הטומאה, ער טאר זיך נישט מטמא זיין, ווי שטייט אין פסוק על נפש מת לא יבוא, ותגלחת, א נזיר טאר זיך ניט אפשערן, ווי שטייט אין פסוק קדוש יהיה גדל פרע, עס זאל זיין הייליג לאזן וואקסן גרויסע האר, והיוצא מן הגפן, דאס וואס וואקסט אויף א וויינשטאק טאר ער נישט עסן, ווי שטייט אין פסוק ענבים לחים, פרישע וויינטרויבן ויבשים, אויסגעטריקנטע ראזשינקעס לא יאכל, זאל ער נישט עסן. נאך א דין שטייט אין דער משנה, וכל היוצא מן הגפן מצטרפין זה עם זה, אלעס וואס גייט ארויס פון דעם גפן איז זיך מצרף איינס מיט דעם אנדערן לגבי דעם שיעור כזית, למשל, ווען איינער זאל עסן א האלבן כזית חלב און א האלבן כזית דם, בשוגג דארף ער נישט ברענגען קיין קרבן חטאת, במזיד קומט אים נישט קיין מלקות, ווייל ס'איז צוויי באזונדערע לאוין, איז זיך נישט מצרף. איינס מיט דעם אנדערן. דא אבער ביי א נזיר איז עס אויכעט באזונדערע לאוין. א באזונדער לאו איז דא אויף ענבים יבשים, און א באזונדער לאו אויף ענבים לחים, א באזונדער לאו אויף חרצנים, אויף די קערנדלעך, א באזונדער לאו אויף די זגים אויף די שאלן. דאך זאגן מיר, מצטרפים זה עם זה, ס'איז זיך מצרף איינס מיט דעם אנדערן דיע אלע איסורי נזיר. נאך מער, נישט בלויז א זאך פון אכילה איז זיך מצרף מיט א זאך פון אכילה, לאמיר זאגען וויינטרויבען איז זיך מצרף מיט ראזשינקעס, נישט בלויז דאס, נאר אפילו וויינטרויבען זענען זיך מצרף מיט וויין, די זאך פון אכילה איז זיך מצרף מיט די זאך פון שתיה, לכאורה ביידע דאך נישט די זעלבע שיעור, ווי אזוי קען איך דאס מצרף זיין, אכילה איז דאך די שיעור בכזית און שתיה ברביעית, נאר מיר האבן א כלל, א רביעית וויין ווען עס ווערט פארגליווערט ווערט פון דעם א כזית, דאס הייסט ער וועט טרינקען א האלבן רביעית וויין, און עסן א האלבן כזית וויינטרויבן הייסט עס ווי ער האט געגעסן א כזית. נאך א דין שטייט אין דער משנה, ואין חייב עד שיאכל מן ענבים כזית, דער שיעור אכילה איז ווען ער עסט א כזית. און מיט דעם איז דאך א כלל אז דער שיעור אכילה איז בכזית. משנה ראשונה ווי דער ב"ח איז גורס עד שישתה רביעית יין, די משנה ראשונה האט מען געלערנט אז דער שיעור פון שתיה אז ס'זאל זיין מחויב דער נזיר ווען ער טרינקט וויין איז א רביעית. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא קריגט אויף דעם, און רבי עקיבא לערנט אז ביי נזיר די שיעור פון וויין איז אויכעט א כזית. נאך א זאך קריגט רבי עקיבא און ער לערנט היתר מצטרף לאיסור. היתר מצטרף לאיסור הייסט ווען איינער האט געגעסן א האלבן כזית איסור איז ער נישט חייב, ווייל אכילה ווערט דאך אנגערופן דווקא ווען מען עסט א כזית. און דא הייסט עס נישט געגעסן ביז ס'איז געווען א כזית, זאגט ר' עקיבא, ווען איינער האט געגעסן א האלבן כזית איסור מיט א האלבן כזית היתר, אכילה איז דאך דאס ווייל ער האט דאך געגעסן א כזית, כאטש ער האט דאך נישט געגעסן פון דעם איסור קיין כזית, דאך איז ער חייב. דער איסור דארף זיין כאטש א העלפט, אז דער איסור וועט זיין ווינציגער ווי א העלפט, דעמאלט וועט ער נישט זיין חייב. דאס זאגט רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, נישט ווי איך זאג אז דער שיעור פון טרינקען איז רביעית, אפילו שרה פתו ביין, ער דער נזיר האט געווייקט זיין ברויט אין וויין. אין וויין אליין איז דאך דער שיעור א כזית, אבער דא איז נישט דא קיין כזית וויין, ויש בו כדי לצרף כזית, ס'איז דא אין דעם אזוי פיל מען זאל מצרף זיין א כזית, חייב, אויב איך קען מצרף זיין די ברויט די היתר'דיגע מיט דעם וויין און ס'וועט זיין א כזית איז ער חייב. ווייל איך זאג היתר מצטרף לאיסור. נאך א דין שטייט אין דער משנה, וחייב על היין בפני עצמו, ועל הענבים בפני עצמן, ועל החרצנים בפני עצמן, ועל הזגים בפני עצמן. צוויי זאכן שטייט דא אין דער משנה, איין זאך שטייט דא אויב ער האט געטרינקען וויין און געגעסן ענבים און געגעסן חרצנים און געגעסן זגים איז ער עובר א באזונדער לאו אויף יעדע זאך באזונדער, ווייל יעדע זאך האט א באזונדער לאו. נאך א דין שטייט דא אין דער משנה, מוציא זיין פון רבי אלעזר בן עזריה אז ער האט נאר געגעסן חרצנים, אפילו נישט געגעסן קיין זגים נאר חרצנים, צי געגעסן זגים אליין נישט קיין חרצנים, איז ער אויך חייב. ר' אלעזר בן עזריה אומר, ר' אלעזר בן עזריה זאגט, אין חייב ער איז נישט חייב עד שיאכל ביז ער זאל עסן שני חרצנים וזג, ווען איז ער חייב, דווקא ווען ער עסט צוויי קערנדלעך מיט א שאל מוז זיין, דאס וועט מען אויך לערנען, רבי אלעזר בן עזריה האלט אז ס'מוז זיין דער שיעור א כזית, ביים דין באכילה איז דער שיעור א כזית נאר ער גייט מקיל זיין אז מ'עסט א כזית בלויז חרצנים, ס'איז דארט נישט געווען כאטש איין זג איז ער פטור אז מען עסט א כזית פון זגין אויב דארט איז געווען איין חרצן, איין קערנדל איז מען נאך אויך נישט חייב, ס'מוז זיין אז ס'דארף דארט אויך זיין צוויי חרצנים.

וואס איז דאס? זגים, וועל איך דיר זאגן, כזוג של בהמה, אזויווי א גלעקל וואס מען טוט אן אויף א בהמה, החיצון, א גלעקל באשטייט דאך פון צוויי זאכן, די בעל אליין די ווי א גלאז, און אין דעם איז פארהאנען א שטיקל אייזן וואס עס ווארפט זיך, איז החיצון די אויסנווייניגסטע די קיילעכדיגע זאך, ווערט אנגערופן זוג והפנימי און די אינעווייניגסטע, די צינגל וואס עס ווארפט זיך ווערט אנגערופן ענבל, איז דאך ביי א בהמה ווערט אנגערופן די אויסענווייניגסטע זוג, מאך זיך א סימן אז זג ביי די וויינטרויבן מיינט מען די אויסענווייניגסטע די שאלן, מיין רבי אין חדר האט געמאכט א סימן מען זאל נישט האבן קיין טעות, האט ער געזאגט, זג איז אזוי ווי א זאק, א זאק טוט מען אן אויסענווייניג, תוספות, שלשה מינים אסורים בנזיר טומאה, דכתיב שטייט אין פסוק על נפש מת לא יבא, לערן איך אפ פון דעם פסוק טומאה, ותגלחת, ווייל עס שטייט אין פסוק קדוש יהיה, ער זאל זיין הייליג, גדל פרע, ער זאל גרויס לאזן וואקסן די האר, ויוצא מן הגפן, דכתיב עס שטייט ענבים לחים ויבשים לא יאכל, וכל היוצא מן הגפן מצטרפים זה עם זה, כגון, ענבים לחים ויבשים, חרצנים וזג, די פיר זאכן. שאם יאכל כזית מכולם, ער וועט עסן א כזית פון די אלע פיר זאכן, לוקה, קומט אים מלקות. איי, ס'איז דאך באזונדערע לאוין, נאר משום דכתיב מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים, איז עס דא כולל געווארן אלעס, אז אויב א האלבע שיעור פון דעם און א האלבע שיעור פון דעם איז זיך מצטרף. וחייב על היין בפני עצמו, ועל ענבים בפני עצמן, ועל הזגין בפני עצמן. איז תוספות שווער געווען, אז מען איז חייב על היין בפני עצמו, און דאס איז דאך א פשיטא. זאגט תוספות ונראה מיר געפעלט דעיקר חידוש לתנא קמא בא לומר, דער עיקר חידוש קומט ער מיר דערציילן, חייב על הזגין בפני עצמן. מיינט ער צו זאגן, דער עיקר חידוש איז אויף זגין, ווייל אז זאגט מען שוין, ווייל אז זגין זאגט ער שוין אויף יין. אם אכל לבד מן הזגים, ער האט נאר געגעסן זגים איז ער שוין חייב. ואהא אתא לפלוגי רב אלעזר בן עזריה, אויף דעם קריגט אין דער משנה

וזג בלשון יחיד כן פירש הש"ס, ווייל אין פסוק שטייט דאך מחרצנים א לשון רבים, מוז זיין צוויי חרצנים, זג שטייט א לשון יחיד איין זג. ור' אלעזר בן עזריה סובר כרבי יוסי, ר' אלעזר בן עזריה האלט ווי רבי יוסי דאמר וואס ער לערנט חרצנים אלו הגרעינים, אז חרצנים מיינט מען די קערנדלעך. אזוי זאגט ווייטער די גמרא אז ער מוז אזוי האלטן.

אז אלו הקליפה החיצונה, אז זגין מיינט מען די אויסנווייניגסטע שאל, וסימן שלא תטעה, א סימן זאלסט נישט האבן קיין טעות. כזוג של בהמה, אזוי ווי דער בעל די גלעקל פון א בהמה, החיצון נקרא זוג, די אויסנווייניגסטע ווערט אנגערופן זוג. כן בענבים, די זעלבע זאך ביי וויינטרויבן, החיצון די אויסנווייניגסטע נקרא זג. גמרא. אין דער משנה האבן מיר געלערנט שלושה מינים, דרייערליי איסורים, בנזיר איז דא ביי דעם נזיר, איינס פון זיי איז היוצא מן הגפן, זאגט די גמרא, היוצא מן הגפן אין, דאס וואס גייט ארויס פון גפן, די פירות וואס מען נעמט אראפ פון גפן, דאס איז אסור. גפן עצמו לא, די גפן אליין איז נישט אסור, ווייל אויב צו לערנען די גפן אליין איז אסור, וואלט זיך געדארפן שטיין א חידוש, אפילו די גפן איז אסור. מתניתין דלא כרבי אלעזר, איז אונזער משנה נישט פון רב אלעזר, דתניא מיר האבן געלערנט רב אלעזר אומר, רב אלעזר זאגט אפילו עלין ולולבין במשמע, ער לערנט אפילו בלעטער און לולבין, לולבין ווערט אנגערופן ביי א וויינשטאק איז ווען עס טוט בליען ווערט עס אנגערופן לולב, נאכדעם ווערט עס קליינע קליינע וויינטרויבן, ס'האט נאכנישט אין זיך קיין פייכקייט ווערט עס אנגערופן סמדר, נאכדעם ס'ווערט אביסעלע גרעסער ווערט עס אנגערופן בוסר, בוסר איז נאך אויך נישט קיין פירי, די סימן איז לס"ב, צו ווערן אלט, לולבין, סמדר, בוסר, איז רבי אלעזר לערנט אז פון די פרשה פון נזיר ווייזט אויס אז עלין ולולבין זענען אויכעט אסור. איכא דאמרי לה אסיפא, אנדערע זאגן פון דעם וואס שטייט אין די רישא, היוצא מן הגפן, איז נאך נישט קיין ראיה נישט ווי רב אלעזר, ווייל איך קען טייטשן עלין ולולבין איז אויכעט יוצא מן הגפן, נאר זענען מדייק פון די סיפא. אין די סיפא שטייט. ואינו חייב, ווי דער ב"ח איז גורס ואינו חייב, עד שיאכל מן הענבים כזית, ער איז נישט חייב נאר ווען ער עסט פון די ענבים כזית, מן הענבים אין, ווען ער עסט פון די ענבים אליין איז ער חייב, מהגפן לא, זאכן וואס וואקסן אויפן גפן איז ער נישט חייב, עלין ולולבין איז ער נישט חייב, זאגן מיר מתניתין דלא כרבי אלעזר, די משנה איז נישט ווי רבי אלעזר, דתניא האבן מיר געלערנט רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר זאגט אפילו עלין ולולבין במשמע, רבי אלעזר זאגט אז עלין ולולבין זענען אויכעט אסור, האב מיר דא א מחלוקת פון אונזער משנה מיט רבי אלעזר, אונזער משנה האלט.

אין וועלכע סברה קריגט זיך רבי אלעזר מיט די רבנן? רבי אלעזר דריש ריבויי ומיעוטי, רבי אלעזר טוט דרש'ענען ריבוי ומיעוט, רבנן דרשי כללי ופרטי, די רבנן דרש'ענען א כלל ופרט, איידער מיר גייען לערנען די גמרא, וועל מיר מקדים זיין א שטיקל רשי פון סוכה אין אנפאנג פיפטן פרק, וואס רשי טייטשט דארט אפ וואס הייסט דאס כלל ופרט. סוכה, דף נ עמוד ב', סוף עמוד, רשי דיבור המתחיל והכא, זאגט רשי דארטן אזוי, ס'דא אזעלכע וואס דרש'ענען די גאנצע תורה בכלל ופרט, און אנדערע טוען עס דרש'ענען מיט ריבוי ומיעוט. דער וואס דרש'ענט בכלל ופרט, איז שטענדיג דער פרט וואס קומט נאך דעם כלל, ער טוט דאס מפרש זיין דעם כלל. דעריבער אז דאס האט א שייכות דער פרט נאכן כלל צום כלל, איז כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, איז קיינע זאכן האבן נישט דעם דין נאר דער פרט, אפילו דיע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט קען איך נישט אפלערנען, ווייל דער פרט גייט דאך מפרש זיין וואס איז דער כלל וואס שטייט אויבן, דאס וואס איך זאג דיר יעצט, נישט מער. איי, איז דאך דא א קשיא, אויב אזוי וואס טוט מיר אויף דער כלל? זאל מיר נאר שטיין דער פרט. איז תוספות דא אויף דף ל ה עמוד ב' פרעגט עס, און תוספות ענטפערט אז ס'טוט מיר אויף. ווען איך האב א כלל ופרט קאן איך גארנישט ניט אפלערנען פון קיין גזירה שוה און פון קיין קל וחומר, ווייל דער טייטש איז אזוי, פון אלע זאכן זאלסטו וויסן איז נאר דער פרט. קומט אויס אז דער כלל מאכט מען נאך צו נישט קאנען אפלערנען פון אנדערע זאכן. יעצט אז איך האב א כלל און פרט, נאכדעם האב איך נאך א כלל, איז דער כלל נאכן פרט קומט מען מוסיף זיין, וואס גייט מען מוסיף זיין? דיע זאכן וואס זענען גלייך צום פרט, ווען איך זאל נאר האבן כלל ופרט וואלט איך דאך געזאגט אין בכלל אלא מה שבפרט, דעריבער איז דער לעצטער כלל טוט מען נאר מוסיף זיין די זאכן וואס זענען גלייך צום פרט וואס איך האב זיי פריער נישט מרבה געווען, דאס איז ווען איך לערן כלל ופרט וכלל. אבער דער וואס ער לערנט ריבוי ומיעוט איז נישט די טייטש אז דער מיעוט גייט מען מפרש זיין דעם ריבוי, נאר ס'איז צוויי באזונדערע זאכן. נאר די טייטש איז אזוי, ווען איך זאל נאר האבן דעם ערשטן ריבוי וואלט איך אלעס מרבה געווען. קומט מען צו גיין דער שפעטערדיגער מיעוט און ער זאגט ניין, נישט אלעס, אלע זאכן וואס זענען גלייך צום מיעוט. אבער נישט דער טייטש איז אז דער מיעוט גייט מען מפרש זיין דעם כלל איך זאל זאגן אין בריבוי אלא מה שבמיעוט. נאכדעם איך האב, קומט אויס אז ווען איך האב א ריבוי און מיעוט טו איך אפלערנען די זעלבע זאכן וואס איך לערן אונז, לויט אונז, ביי כלל ופרט וכלל. ווען איך האב שפעטער נאך א ריבוי טוט מיר אויף ווען איך האב דאס אלס ריבוי מיעוט וריבוי, טוט עס מיר אויף אלעס מרבה זיין, צו זאגן אז ס'איז מיר נאר מרבה דאס וואס איז גלייך צו מיעוט, וואלט דאך געווען גענוג ריבוי ומיעוט, טוט עס מיר אלעס מרבה זיין, איי איך האב דאך דא א מיעוט, און דער מיעוט קומט מיר עפעס זאגן א זאך וואס איז א סברה אז דאס א. איז בכלל האט נישט קיין שייכות דאס זאל איך ממעט זיין דאס איז דא אט דער פשט אין גמ' איך פרעג וואס איז די מחלוקת פון ר' אלעזר מיט די רבנן ר' אלעזר דריש ריבויי ומיעוטי רבנן דרשי כללי ופרטי איז די גמרא מפרש ר' אלעזר דריש ריבויי ומיעוטי שטייט אין פסוק מיין ושכר יזיר מיעט ער איז נאר אוסר א נזיר אין יין און שכר מכל אשר יעשה מגפן היין ריבה דאס קומט מיר מרבה זיין נישט בלויז יין ושכר נאר מכל מיעט וריבה ריבה הכל בין איך אלעס מרבה מאי ריבה וואס האב איך מרבה געווען ריבה כל מילי, אלעס בין איך מרבה. מאי מיעט, וועלכע זאך בין איך ממעט? מיעט שבישתא, ס'קומט מיר נאר ממעט זיין די צווייגן, אז א נזיר עסט די צווייגן איז ער נישט חייב. קומט אויס, לויט ר' אלעזר'ן. וואס ער דרשנ'ט ריבוי ומיעוט, האב איך דא א א מיעוט און א ריבוי. ורבנן דרשי, און די רבנן דרש'נען די גאנצע תורה כללי ופרטי. מיין ושכר יזיר פרט. נאר יין ושכר, דאס איז א פרט. מכל אשר יעשה מגפן היין כלל, אלעס וואס ווערט געמאכט פון גפן, מחרצנים ועד זג, חזר ופרט, האב איך נאך א פרט. פרט וכלל ופרט האט דעם זעלבן דין ווי כלל ופרט וכלל. אי אתה דן אלא כעין הפרט, טוה איך אפלערנען אלע זאכן וואס איז גלייך צום פרט. מה הפרט מפורש, דער פרט איז מען מפורש, פרי, ענבים איז א פרי, פסולת פרי, אין פרט ווערט דערמאנט חומץ, דאס איז פסולת פרי, אף כל גיי איך אויך מרבה זיין פרי, איך גיי מרבה זיין נאך פירות, וואס פשטות וואלט איך געמיינט אויף דיע פירות איז ער נישט חייב, וועלכע פירות זאגט די גמרא ווייטער גיי איך מרבה זיין בוסר, בוסר ס'איז נאך זייער א קליינע וויינטרויב אז ס'האט א דין ווי ענבים, ופסולת פרי און איך בין מרבה פסולת פרי אז וויינטרויבן וואס זענען געווארן פארפוילט. זענען געווארן ווערמיג, איז דער נזיר אויך חייב, ווען איך זאל נישט האבן דעם פרט וכלל ופרט וואלט איך געזאגט אויף בוסר און אויף ענבים שהתליעו, וויינטרויבן וואס זענען געווארן ווערמיג וואלט איך געוואלט מיינען איז מען נישט חייב, איז דער פרט וכלל ופרט טוט מען אויך דאס מרבה זיין. מען דארף פארשטיין די גמרא, לויט רב לוזער'ן זאגן מיר איך האב א מיעוט וריבוי, נישט מער נאר צוויי זאכן א מיעוט און א ריבוי, און לויט די רבנן האב איך א פרט און א כלל און א פרט, וואס טוט רב לוזער מיט דעם לעצטן פרט? וואס ס'שטייט מחרצנים ועד זג, פארוואס טוט ער עס נישט נוצן אויף א מיעוט? און אויב וועט ער עס נוצן אויף א מיעוט, ווי מען וועט זען ווייטער אין דער גמרא, וועט עס דעם דין פון פרט וכלל ופרט לערנט דאך רבי אלעזר אויכעט, וואלט ער דאך געדארפן האלטן ווי די רבנן. די גמרא זאגט ווייטער. אז רבי אלעזר בן עזריה וואס ער לערנט אין חייב עד שיאכל שני חרצנים וזג, ער לערנט עס אפ פון חרצנים ועד זג, ער האלט ווי דער רבי אלעזר, איז די זעלבע זאך דער רבי אלעזר האלט ווי רבי אלעזר בן עזריה אז דער מחרצנים ועד זג דארף איך האבן אז אין חייב עד שיאכל שני חרצנים וזג, האב איך דאך שפעטער נישט נאך א מיעוט. פרעגט די גמרא, אי מה פרט מפורש פרי גמור, דער פרט איז דאך מען מפורש ענבים, דאס איז פרי גמור, אף כל פרי גמור, לאמיר זאגן אז ווען איז א נזיר חייב דווקא ביי פרי גמור? וואס וועל איך מרבה זיין מיט דעם כעין הפרט דאס איך נאר מרבה זיין אזעלכע ענבים וואס זענען געווארן ווערמיג, זענען געווארן פארפוילט, וואס דעמאלט א פרי גמור איז עס א קאליעדיקע, דאס בין איך מרבה, אבער בוסר זאל איך נישט מרבה זיין. אמרת זאג אזוי, אם כן אז דו וועסט אזוי אזאגן, מה הניח לך הכתוב במשמעו שלא אמרו? וואס האט דער פסוק איבערגעלאזט וואס דער פסוק האט נישט געזאגט? ענבים לחים ויבשים הא כתיבי, דאס שטייט דאך בפירוש, יין וחומץ הא כתיבי, און איך האב דאך א פרט וואס דער פרט גייט מיר עפעס מרבה זיין, דארף איך זאגן וואס גייט ער מיר מרבה זיין, אז נישט בלויז פרי גמור איז ער חייב, נאר א פרי וואס איז נישט גמור, לאמיר זאגן בוסר, איז ער אויך חייב. הא אין עליך לדון כלשון אחרון, דארפסטו נישט לערנען ווי דו ווילסט זאגן ביי דער ענדע, אלא כלשון ראשון.

זאל מיר נאר שטיין א פרט און א כלל, וועל איך אלעס מרבה זיין. זאגט די גמ' ניין, לומר לך צו זאגן כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל, אז דו האסט א פרט און א כלל, אי אתה רשאי למשכו ולדונו כעין הפרט, פאר א פרט וכלל בין איך נישט מרבה כעין הפרט, אלא נאר נעשה כלל מוסיף על הפרט, דער כלל ווערט מוסיף על הפרט, וואלט איך דא אויך געווען מרבה געווען עלים ולולבים אויכעט, עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנזיר, דאס הייסט אזוי. דא איז א לימוד אויף דעם דין. אויב מיר זאלן זאגן פרט וכלל, טו איך זאגן כעין הפרט, וואס זשע דארף איך האבן דעם שפעטערדיגן פרט פון חרצנים ועד זג? ווען איך זע די תורה האט מיר געשריבן, נאכדעם ווי די תורה האט מיר געשריבן פרט וכלל, איז דא נאך א פרט, דערציילט עס מיר אז ווען בין איך מרבה כעין הפרט, דווקא נאכדעם ווי איך האב פרט וכלל האב איך נאך א פרט, איך האב פרט וכלל ופרט, ווי איז אבער דארטן ווי איך האב נאר פרט וכלל? דעמאלט זאגן מיר אז איך טוה נישט בלויז אפלערנען זאכן וואס זענען גלייך צו פרט, נאר נעשה כלל מוסיף על הפרט, אז דער כלל טוט מיר זאגן אז איך בין מרבה אלע אלע זאכן. שטעלט זיך דא אויך א שאלה, אויב מיר זאגן פרט וכלל בין איך מרבה אלע זאכן, וואס דארף איך האבן דעם פריערדיגן פרט? דאס תוספות ל"ה עמוד ב', דיבור המתחיל איכא, פרעגט תוספות די זעלבע קשיא פארקערט, תוס' פרעגט, כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, וואזשע טוט מיר אויף די פריערדיגע כלל? ענטפערט תוספות, עס טוט מיר אויף אז כ'זאל נישט אפלערנען פון א גזירה שווה אדער מה מצינו מער פון דעם פרט. זאגט תוספות, די זעלבע זאך, פרט וכלל, וואס איז מען מרבה אלע זאכן, וועסטו אויך פרעגן וואס טוט מיר אויף דער ערשטער פרט, נאר ס'טוט מיר אויף איך זאל נישט אפלערנען פון גזירה שוה אדער פון א קל וחומר צו גיין ממעט זיין. דאס הייסט פרט וכלל איז שטארקער ווי א כלל. תוספות, אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט מה הפרט מפורש פרי ופסולת פרי. דער פרט זאגט מיר פרי ופסולת פרי, אף כל בין איך מרבה זאכן וואס איז גלייך צום פרט, פרי ופסולת פרי. איז די גמרא מפורש, פרי מיינט מען עינבי, וויינטרויבן, פסולת פרי מאי היא, חומץ. דאס שטייט בפירוש. אף כל וואס איך גיי מרבה זיין פון אף כל, פרי מאי היא, וועלכע פירות בין איך מרבה? גוהרקי, גוהרקי ווערט אנגערופן ווען ס'איז נאך בוסר, ס'איז זייער גרין די וויינטרויבן. אף כל דפסולת פרי מאי היא, וואס בין איך מרבה פון אף דפסולת פרי? אמר רב כהנא, לאתויי איך גיי מרבה זיין עינבי דכרין. עינבי דכרין ווערט אנגערופן וויינטרויבן וואס זענען געווארן ווערמיג. ועד זג, יעצט דאס ווארט ועד, וואס גייט מען מרבה זיין? אמר רבינא לאתויי דבין הביניים, עס גייט מען מרבה זיין די קליינע וויינטרויבן וואס איז דא צווישן די גרויסע, וואס זיי זעען נישט די זון און זיי ווערן קיינמאל נישט צייטיג דאס איז ערגער ווי בוסר, ווייל בוסר וועט אמאל ווערן גרויס, אבער בין הביניים וועט קיינמאל נישט ווערן גרויס. אמר מר. מיר האבן פריער געלערנט אי מה הפרט מפורש פרי גמור, דער פרט זאגט פרי גמור, ענבים, אף כל פרי גמור. אמרת, אויב איך וועל זאגן איך בין מרבה נאר פרי גמור נישט בוסר, אם כן מה הניח הכתוב במשמעו שלא אמרו, וואס האט דער פסוק איבערגעלאזט ער האט נישט געזאגט, ענבים לחים ויבשים הא כתיבי, דאס שטייט דאך, יין וחומץ הא כתיבי, הא אין עליך לדון כלשון אחרון, דארפסטו נישט לערנען ווי דער לעצטער לשון, אלא כלשון ראשון, נאר ווי דער ערשטער לשון. ומאחר שסופינו לרבות כל דבר, אויב כ'גיי מרבה זיין אלדינג, מה תלמוד לומר מחרצנים ועד זג, זאל עס זיין א פרט און א כלל, וואס דארף איך האבן נאכדעם א פרט? לומר לך, דיר צו זאגן, כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל, אומעטום וואו דו טרעפסט א פרט און א כלל, אי אתה רשאי למשכו ולדונו כעין הפרט, טארסטו דאס נישט לערנען כעין הפרט, אלא נעשה כלל מוסיף על הפרט, ס'ווערט דער כלל מוסיף על הפרט און איך בין אלעס מרבה, אפילו די זאכן וואס זענען נישט גלייך צום פרט. עד שיפרוט לך הכתוב, כדרך שפרט לך בנזיר, מחרצנים ועד זג. נאר אויב דו האסט א פרט נאך דעם כלל, דעמאלט האב איך פרט וכלל ופרט, האט דאס דעם זעלבן דין ווי כלל ופרט וכלל, און איך גלייך לערן אפ כעין הפרט.